א גוטן ערב יום הקדוש תשע ו, איך וויל מעורר זיין אויף אסאך וויכטיגע זאכן, די ערשטע זאך וויל איך מעורר זיין אז ס'איז דא איינער פון די מוסר שמועסן פון רב חאצקל לעווינשטיין דאס איז תשכ ג פאר יום כיפור זאגט ער מ'דארף זיך פרייען ס'קומט יום כיפור דער אייבערשטער איז מוחל און ס'איז א מחיה און ס'איז א הייליגער טאג און רעדט דאס גרויסקייט פונעם טאג, נאכדעם געבט ער א זאג.

פארוואס שנאמר ס'שטייט ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו ס'א פסוק אין הושע קאפיטל י ד פסוק ד. יעצט באמת די רמב ם ברענגט נישט דעם גאנצן פסוק אבער די פסוק הייבט זיך אן. שובה ישראל עד ה' אלקיכם, אידן זאלן תשובה טון ביז ווען מ'זאל אנקומען צום אייבערשטן צום כסא הכבוד, כי כשלת ווייל דו ביסט געשטרויכלט בעונך מיט דיינע זינד, קחו עמכם דברים נעם נעמטס מיט ווערטער, נעמטס מיט רייד, ושובו אל השם, קערטס ענק צוריק צום אייבערשטן, אמרו אליו, זאגטס צום אייבערשטן כל תשא עון, וקח טוב, ונשלמה פרים שפתינו, אונזערע ליפן וועלן באצאלן דאס אלעס וואס אונז זעמיר שולדיג, אשור לא יושיענו, אשור וועט אונז נישט העלפן, על סוס לא נרכב, אויפן פערד וועל מען נישט רייטן. ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו,

ליחיד ולרבים והוא קץ, דאס איז די ענדע מחילה סליחה לישראל, לפיכך חייבים, וועגן דעם איז מען מחיוב לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים ומצות וידוי יום הכיפורים שית שיתחיל מערב יום טוב. זאגט דער רמב ם, ווייל שהרי עיצומו של יום, דער עיצומו של יום העלפט אז מען זאל תשובה. און פארפאסטו דא האסטו דעם גאנצן שליסל. וואס איז דער יום כיפור אזוי חשוב? אויף אן עבירה וואס מען טוט זאגט ער א גאנץ יאר, און מען וויל תשובה טון, פעלט אויס א יעיד עליו יודע תעלומות, ס'זאל נאכאמאל קומען צו אים די תאווה און ער זאל זיך עס נישט נאכגעבן. קומט אבער יום כיפור, וויבאלד דער עיצומו של יום העלפט צו, פעלט נישט אויס אז ס'זאל זיין יעיד עליו יודע תעלומות. מורא'דיגע ווערטער. און כ'האב געוואלט צולייגן.

יעצט קומט אויס איז דא א שטיקל מחלוקת פון רב חאצקל לעווענשטיין מיטן בני יששכר, די בני יששכר האלט אז ווען א מענטש טוט תשובה איז אזוי, און רב חאצקל זאגט אז נאר יום כיפור, ווייל יום כיפור איז אזוי ווייט אז מען דארף נישט א יעיד עליו יודע תעלומות, אבער די בני יששכר איז ממתיק אז ווען א מענטש וויל תשובה טון זאל ער תשובה טון און ס'פעלט נישט אויס ממש א יעיד עליו יודע תעלומות, איינע פון די זאכן דער אייבערשטער קוקט אויף אונזער שפלות הדור אז ער איז שוין אויף דעם ווי מ'זאגט אויך. ממתיק אביסל, ער, מוותר איז דער אייבישטער קיינמאל נישט אבער על כל פנים ער געט אונז א ברעיק. יעצט כ'וויל זאגן נאך א קליינע זאך אין סוף מסכת יומא וואס איז אין דף פ ה עמוד ב' ווערט געברענגט א משנה, די משנה איז זייער באקאנט פאר יעדן אז ס'איז דא א שיינער זמר אויף די משנה,

מען רעדט נישט פון די מקוואות וואס די מענער גייען היינט, דאס איז א שרעק, און אזוי אויך אפילו די פרויען דארפן נישט גיין, מען זאגט שפעטער אן אריכות פארוואס, ווייל זיי שטערן אנדערע פרויען וואס זיי גייען לנידתם, כ'רעד דערפון באריכות. פרעגט מיך דער רב אבער אויף וואס בויעסטו דיינע יסודות? זאג איך אים אויף די משנה, זאג איך אים ס'שטייט א מורא'דיגע זאך,

איך האף אז מיין טאטע און מיין מאמע זענען צופרידן אז איך בין געקומען זאגן קדיש דא אין ארץ ישראל אין א גוט פלאץ, יעצט מ'טאר נישט די אלע זאכן טאר מען דאך נישט טון, עס איז דא לא תנחשו ולא תעוננו, אבער כ'וועל שוין אמאל זאגן א גאנצע דרשה ווען מען מעג יא און ווען נישט, די גמרא זאגט דאך אויך אז אשה בית און תינוק אף על פי שאין ניחוש אבער סימן יש בו, ס'איז א גאנץ אריכות, און למשל ס'איז דא דער גאון האט אזא מין זאך וואס דאס הייסט גורל הגר"א,

מאכן די אלע מינע ניחוש'ס איז דאך נישט קיין חילוק וואסער א ספר מען עפענט. איך ווייס איך פלעג זיין זייער נאנט צום טאהשער רעבען אסאך מאל ווען ער האט נישט געהאט פונקטליך האט נישט געקענט מחליט זיין האט ער געעפענט א ספר און געקוקט אויף די רעכטע זייט האב עס אסאך מאל געזעהן איך האב עס אמאל געזעהן ביים פריעריגן תולדות אהרן רעבען אויכעט איך בין געווען אינעווייניג מיט א קוויטל איינער דארט געזעסען און געזאגט געב מיר א ספר איך וויל עפענען. עס ווערט געברענגט אין ספרים מען מעג נאכפרעגן בדברי תורה זאגן זיי אבער מען מעג עפענען ספרים סא לאמיר נישט אריינגיין יעצט אין דעם ווייל אויף דעם האב איך זיך זייער א לאנג אריכות ווען איך זאל אנהייבן יעצט צו רעדן קען איך ענדיגן נאנט ווען איך קום אהיים איך וויל נישט אנהייבן ווייל ס'איז צו א לאנגע זאך אבער אויף אזויפיל איך זע קומען צוויי זיסע פייגעלעך פייגעלעך זאגן גוטע בשורות ס'איז טאקע צוויי פייגעלעך מיין טאטע מיין מאמע איז אוועק איך ווייס אזויפיל איך בין געווען יעצט ביים ציון

ער מוז זיין זייער זויבער, ווייל טאמער האט זיך געמאכט די מינדעסטע אינפעקשאן, די וואס זיי ליידן אויף צוקער ווייסן, די מינדעסטע אינפעקשאן איז צרות. ניין, היינט איז דא ברוך השם וועגן וויאזוי עס איז דא שמירעכצער מיט אנדערע זאכן, אמאל איז נישט געווען. און מיין טאטע האט אים אויך געמוזט מאסאזשירן, ווייל די צוקער האט אים געגעסן אינעווענדיג, ס'האט אים צוזאמגעצויגן.

איז למעשה איז אזוי, איך האב געזאגט פארן ווישעווער רב, הער אויס, מיין טאטע געווען דיינס א תלמיד, האסט אים זייער ליב געהאט, ער האט געלערנט מיט איינעם משה גאנץ, איך ווייס נישט ווער דאס איז געווען, פלעגט ער לערנען אין ווייבער שול, מורא'דיג פלייסיג, ווישעווער רב פלעגט ארויף גיין פון מאל צו מאל קוקן אראפ וויאזוי די בחורים לערנען, פלעגט ער אלס זאגן משה הערש דו ביסט דאך מייחד יחודים מיט מלאך מט"ט אין די ווייבער שול, ער איז געווען זייער א געהויבענער בחור, איז איך ווייס נישט ווי ער געפינט זיך, אבער טייערע רבי זע און זוך אים אויף און נעם אים אריין אין דיין היכל, איך געדענק אמאל איך בין געזעסן ביים טאהשער רעבן דער ר' משה וואסנער איז געזעסן דארטן, ער פלעגט געבן גרויס געלט פאר טאהש, איינמאל זאגט ער פארן טאהשער רעבן רעבע איך האב נישט קיין קינדער ואנכי הולך ערירי איך האב נישט קיין קינדער וואס האב איך פון דעם אלעם צער וואס איך גיי דורך וואס איך העלף פארן רעבן, האט אים דער רבי גענפערט קהל איש, דער רבי האט אים געזאגט אז ס'איז געווען. דער הייליגער ריזשינער האט אמאל געזאגט אז א איד פארט צו א רעבין אויף שבתים איז ווען עס קומט אין יענע וועלט איז לאט מען דעם איד ער זאל פארן צו דעם זעלבן רעבין זאגט ער און א נאר איז אזא רעבע וואס ער לאט ארויס א חסיד נאכדעם ווען ער איז דארט געקומען אזוי האט דער הייליגער ריזשינער געזאגט אבער רבי משה האט פארשטאנען אז ער איז אים מרמז א נאר איז א רעבע וואס ער לאט אים ארויס למעשה ווען דער רבי דער טאהשער רבי זכר צדיק וקדוש לברכה איז אוועק האב איך געזאגט צו ר' משה האט געווארט צוואנציג יאר אויף דעם נעבעך צוואנציג יאר איז ער שוין נישטא אבער יעצט האט ער כאטש א הייכל ווי צו גיין האב איך געזאגט פארן ווישעווער רב מיין טאטע האט זיך פארדינט ביים לעבן און דער הייליגער רבי זאל אים אויפזוכן ווי ער איז און ער זאל אים אריינעמען צו זיך אין הייכל עס קומט יא ראש השנה יום כיפור אין הייכל ביי זיך און א נאר וועט זיין דער רבי וואס וועט אים ארויסלאזן נאכדעם.

געדענקט בעל פה, געדענקט פון ווישעווער רב אלע תורות, געהאט א משונה'דיגן זיכרון מיין טאטע, משונה'דיגן זיכרון, און ער האט אלעס געדענקט. על כל פנים האב איך א גרויס הנאה, און מיין טאטע וועט זיכער שטארק האבן הנאה אז איך דריי מיך יעצט אויף א גוט פלאץ, איך בין דא געווען אין צפת, ס'דא דא א בית מדרש, ס'איז נישט אפישעלי וויזשניץ, יעדער דאוונט דא אבער מ'דאוונט וויזשניצע נוסח, און דער רב דא איז הרב ר' לעזער ערנסטער, כ'האב געפרעגט רשות פאר יום טוב צו איך קען קומען דא דאווענען, זאגט ער ס'איז נישט מיין בית מדרש, איך בין נישט דער אפיציעלער רב, יעדער קען קומען, ס'איז אן אפענע טיר, און ברוך השם ס'איז געווען וויזשניצער נוסח, פי! קיין עין הרע, ר' לעיזער האט געדאווענט, זיינע קינדער האבן געדאווענט, ס'איז געווען אזא מין געדאווענעך צו ראש השנה, זאג ענק, ס'איז אנבעליוועבל, הויעך געדאווענט, שיין געדאווענט. עניוועי, אפי' מקדש סטעיס צו קוויקן זיך וויל מען נאכלויפן, איך וועל שוין נישט דא זיין ווייל איך בין דאך פארן איך מיין איך קען דאך נישט זיין, אזוי שטייט אין רמב"ם, דער רמב"ם אין הלכות תשובה זאגט אין פרק ב' אין הלכה ד' זאגט דער רמב"ם אז מדרכי התשובה, דרכי התשובה איז אז להיות השב ווער ס'טוט תשובה צועק תמיד לפני ה' און זאל שרייען פארן אייבערשטן בבכי ובתחנונים ועושה צדקה בכל כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ער זאל זיך מרחק זיין, און משנה שמו, ער זאל זיך טשענדזשען זיין נאמען, כלומר, אני אחר, איך בין אן אנדערער, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, איך בין שוין נישט דער מענטש, און משנה מעשיו כולם לטובה לדרך ישרה, וגולה ממקומו, און ער זאל גיין אין גלות, ווייל דער רמב"ם איז געבויט אויף די גמרא מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב' אמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר-דינו של אדם ס'צורייסט דעם גזר דין פון מענטש ואלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה בקיצור וגולה ממקומו איך גיי יעדן יעדע פאר טעג בין איך ערגעץ אין גלות אויף אן אנדער פלאץ ווייל ביז מען ווייסט נישט ווער איך בין איז גוט מען הייבט שוין אן צו וויסן איז א פראבלעם עניוועי זאגט די רמב"ם שגלות מכפרת עוון אז גלות פארצייט די זינד. און דער כסף משנה ברענגט דערצו א פסוק וואו ס'שטייט אז שינוי מקום ווייל ויאמר השם אל אברם לך לך מארצך ואעשך לגוי גדול דאס איז בראשית קפיטל י"ב פסוק א' האט זיך געגעבן האט דער אייבערשטער געהייסן אברהם אבינו זאל אוועק גיין ווייל גלות איז מכפר און עס זעהט זיך אויס אפילו מען האט נישט קיין זינד דער גלות מאכט א נייע זאך ואעשך לגוי ווייל אברהם אבינו האט דאך נישט געהאט דעמאלטס קיין שום עבירות נאר כדי אז מען גייט אין גלות איז העלפט מען פון דער אייבערשטער אז ואעשך לגוי גדול. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אז ס'איז יעצט ארויסגעקומען א ספר פון יארמוטער רב, ס'איז געווען מיין טאטענ'ס ערשטע רבי, פארן בישוף רב האט ער געלערנט אין יארמוט, פלעגט מען אלס זאגן ער האט געלערנט מיט ר' מיילעך הגדול, האט אויסגערעכנט מיט וועם ער האט אלס געלערנט דארט, עס ברענגט ער צו פונעם הייליגן חתם סופר א מורא'דיגע זאך, האב ענק שוין אמאל געזאגט וועגן דעם א גאנצע אריכות. כ'האב ענק פארציילט א מעשה פון ר' יוסף דעלעריינע יענער צדיק האט געוואלט ברענגען משיח'ן און ער האט געדארפט ברענגען משיח'ן האט שוין געהאלטן אט אט ביים ברענגען משיח'ן און די סמך מם האט געוויינט און אים געזאגט געב מיר נאר צו שמעקן אביסל קטן לבונה, לבונה הייסט וויירעך, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס איז אבער ס'איז איינע פון די י' אלף סימני קטורת. לבונה, דער רבי האט געטייטשט לבונה וויירעך. און ער האט אים געבן צו שמעקן, דער שטן האט זיך אויפגעבינדן פון די קייטן וואס ער האט אים צוגעבינדן מיט קבלה מיט שמות, און דער סוף איז געווען אז ער איז נאכדעם אראפ אינגאנצן פון וועג און ער איז משוגע געווארן, דער דעלעריינע. און טויזנטער יאר שפעטער איז ער אמאל אריינגעשפרינגען, ער איז געווען א הונט, און עפעס א גוי האט אריינגעלייגט סם אין א גרויסע חתונה וואס איז געווען אין צפת, דער אר"י הקדוש מיטן בית יוסף האבן דארט געדארפט עסן און אלע וואלטן געשטארבן,

האב איך יעצט געזען א מורא'דיג פחד'דיג ווארט פון יארמוטער רב, דאס איז מיין טאטע'ס ערשטע רבי, ממש ס'ציעט מיר ביים הארץ, אזא ווארט, ער זאגט אז דער הייליגער, ער איז געווען א תלמיד פון חתם סופר, דאס הייסט א תלמיד פון א תלמיד, האט ער געזאגט, דער הייליגער חתם סופר האט געזאגט, וואס האט ער געגעבן פארן סמך מם צו שמעקן לבונה, פון ווי האט ער געהאט לבונה בכלל, וואס איז די גאנצע זאך דא אין די מעשה פון ווי האט ער געהאט לבנה, און ווי אזוי יענער שוין געווארן טאר, האט מען אים צוגעבינדן מיט שמות הקדושים מיט אלעם. וואס איז געשעהן דא אז אין איין סקונדע האט ער זיך אויפגעריסן מיט די קייט? זאגט ער אז דער הייליגער חתם סופר האט געזאגט אז דעלעריינע האט געטראכט מי יתן והיה ווער וועט ווייזן פאר כלל ישראל אז איך בין געווען דער וואס האט געברענגט משיח דאס האט אים אפגעהרגעט און דער מחשבה זרה האט אים אראפגעטראגן אינגאנצען.

האלט זיך אפ און דו וועסט עסן והייתם כאלקים יודעי טוב ורע. וועסטו זיין א גאט. און שטעל דיר פאר ווען ס'וואלט ווען נישט געווען די מיתה מיט אלעם סאיז ס'וואלט שוין געווען דעמאלטס דער עולם התיקון וואלט זיך אדם הראשון איינגערעדט יוי א שאד איך האב נישט געגעסן פון דעם בוים איך וואלט געקענט זיין היינט א באשעפער איך וואלט געקענט זיין א בורא עולם און דער געדאנק

און דאס איז דער אורך הגלות ביז אונז וועמיר דאס פארשטיין, סאו דער טעלער ריין האט אויך געהאלטן אזוי, ער וועט ברענגען משיח'ן, נאר וויאזוי וועט כלל ישראל וויסן אז ער איז געווען דער וואס האט עס געטון? אזוי? נו נישט כבעלז פון וועם זאל כלל ישראל וויסן? מיר זיין א דרעטליגער אפאר טויזענט יאר, און אונז וועמיר זעהן אז נאר דער אייבערשטער פירט אלעס, על כל פנים רבותי איך נעם נישט קיין קרעדיט,

פלאפ און ס'וואלט געבליבן א ליגנט און ס'וואלט געבליבן אזא משוגעת פון נחום ראזענבערג. איך בין אין אמת נישט געווען מער דער וואס כ'האב געמאכט די וואויס, אבער די וואס זענען ארויסגעקומען ביטערליכערהייט נאך אסאך יארן און זיי האבן נישט געהאט גארנישט פון דעם, די זענען באמת די היראוס. יעצט כ'וויל זאגן נאך א זאך פארן עולם, עטס מיינט זיך אז דא איז רואיג, ס'איז גארנישט אזוי רואיג, לאמיך ענק זאגן, מוצאי ראש השנה האב איך שוין באקומען בריוון דו שייגעץ דו, וועגן דיר וועט נישט זיין קיין. כפרות כפרות כפרות, יעדער ווייסט ס'וועט נישט זיין קיין כפרות, וויל איך ענק זאגן, איך האלט אז מען טאר נישט מאכן כפרות, ס'איז וועגן צער בעלי חיים, און אז איינער וויל דווקא האבן כפרות, מאכן כפרות, וויל איך ענק דערציילן א מעשה, א שקאלע אין א שטיקל גמרא, די גמרא זאגט אין מסכת עירובין דף ק' עמוד ב', אז אמר רבי יוחנן, אילמלא לא ניתנה תורה, ווען די אייבערשטער געבט אונז נישט די תורה, ווי איז דען, היינו למדין, וואלט מען זיך געלערנט צניעות פון א קאץ, גזל פון א נמלה און עריות פון א יונה. אז א יונה טאמער ער האט שוין געהאט איין בת זוג וועט ער שוין נישט טאטשן א צווייטן, און נמלה הייסט אזא קליינע ווערעמל ער האט ממש נישט וואס צו עסן און ער טאטשט נישט אן יענעמס עסן און אזוי ווייטער. זאגט די גמרא דרך ארץ. תשמיש וואלט מען זיך אויסגעלערנט מתרנגול פון א האן, הינדל, דאס וואס דו קלאפסט כפרות גראדע פון אים לערנען דרך ארץ, זאגט וואס טוט ער שמפייס ער בעט איבער זיין בת זוג פאר ער וואוינט מיט איר ואחר כך בועל און נאכדעם וואוינט ער, ער קומט נישט ווי א חיה ער מאכט פיוס, פרעגט די גמרא מאי מפייס לה וואס איז ער מפייס, אמר רב יהודה אמר רב הכי קאמר לה אז דער זכר פונעם האן זאגט פאר דער נקבה אזוי.

איך האב נישט דיר צו קויפן, אבער ווען איך וועל, ווען איך וועל האבן, אדער ווען איך וואלט געהאט איז וואלט איך דיר געקויפט, און טאמער וואלט איך דיר נישט געקויפט, זאל קומען א קאץ און ס'זאל אפבייסן דעם גארגל פון מיר, אי אית ליה אויב איך וואלט געהאט ולא זביננא לך און איך וואלט דיר נישט געקויפט. אזוי טייטשט רבינו חננאל, אן אנדערע טייטש און דאס איז די טייטש. בקיצור, למעשה אז איר ווילט באמת מקיים זיין צו געהעריגע מיני כפרות וועל איך ענק זאגן, גייטס אהיים און קויפטס פאר אלע מיידלעך און פאר די פרוי א שטיקל סחורה, זאל זיך מאכן אביסל לענגער דאס קלייד, ס'זאל זיין צוגעדעקט געהעריג בצניעות, מיט דעם האט דער אייבערשטער הנאה, און פון דעם וואס עטס ווארפטס ארום מיט די הינדלעך האט דער אייבערשטער נישט קיין הנאה ווייל ס'איז צער בעלי חיים וואס האט דער אייבערשטער. קענען מיר גיין ווייטער. איך האב געוואלט זאגן, אזוי ווי ס'קומט דאך יעצט יום הקדוש, מ'דארף ממתיק זיין דינים, איז ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, אז ס'נישט דא נאך אזא דבר חביב פארן אייבערשטן אזוי ווי צו זאגן קטורת. דער זוהר הקדוש זאגט אין פרשת ויקהל, אז ווען א מענטש האט געשמעקט דעם רויעך פון די קטורת וואס דאס איז ארויפגעגאנגען, האט ער, האט עס אים מברר געווען זיין הארץ, מיט א אמת'דיגן בירור ער זאל וועלן דינען דעם אייבערשטן, און ס'האט אוועקגענומען די זוהמא פונעם יצר הרע, און ער האט נישט געהאט מער ווי איין הארץ צום דינען דעם אייבערשטן, פארוואס? ווייל די קטורת איז א בראך פארן יצר הרע מיט אלע זיינע פמליא. ער זאגט, אזוי ווי די ציץ איז געשטאנען אויף א נס, די זעלבע קטורת איז אויך געשטאנען אויף א נס, ווייל ס'איז נישט דא נאך א זאך אויף די וועלט וואס ס'צוברעכט אזוי דעם סטרא אחרא, אזוי ווי די קטורת, זאגט ר' שמעון ווייטער, בוא וראה, קום און זעה, וואס שטייט קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, פארוואס? ווייל כי יצא הקצף מלפני השם החל הנגף, איז ממילא די קטורת איז אזוי גרויס אז אפילו ווען ס'איז שוין ארויסגעגאנגען דער צארן פונעם אייבערשטן קען עס עס אויך אפשטעלן. איז זאגט דער הייליגער ר' שמעון ווער ס'זאגט יעדן טאג די מעשה קטורת, כאטש די פרשה ווערט ניצול פון שלעכטע זאכן, פון שלעכטע כשפים, פון פגעים רעים וואס זיי קומען אויף די וועלט, פון הרהורים רעים, פון א דין רע, און אויכעט ממוות, פון טויט. זאגט ער ולא ינזק כל אותו היום, דעם טאג וועט ער נישט געשעדיגט ווערן, פארוואס? ווייל די אנדערע צד קען נישט אויף אים שולט זיין. זאגט ער ווייטער ר' שמעון אין פרשת ויקהל, ווען מענטשן וואלטן געוויסט ווי הויעך דאס איז דער ענין פון קטורת און ווי גרויס ס'איז פארן אייבערשטן וואלטן זיי גענומען יעדן ווארט און זיי וואלטן עס געזאגט אזוי מיט אזא כוונה אזוי ווי זיי טוען אן יעצט א קרוין אויף זייער קאפ א קרוין פון גאלד ווער ס'איז משתדל דערין זאגט ער ער קוקט אין די קטורת און ער איז מכוון אזוי ווי עס דארף צו זיין האט א חלק לעולם בעולם הזה ובעולם הבא און די טויט טוט זיך אפ פון אים און ס'טוט אפ דעם טויט פון די גאנצע וועלט און מ'ווערט ניצול פון אלע דינים פון עולם הזה און מצדדים רעים און מדין הגיהנום און מדין המלכות מלכות זאל נישט קענען שולט זיין. יעצט פארוואס זאג איך עס? עס קומט דאך יעצט יום כיפור. יום הכיפורים, דאס איז דאך געווען די עיקר עבודה, איז געווען די קטורת, מ'איז אריינגעגאנגען לפני ולפנים, מ'האט א גאנץ יאר, מ'האט געמאכט גענוג ס'זאל זיין פאר יום כיפור אויכעט, עקסטערע, ווען דער כהן גדול איז אריין, כי בענן אראה על הכפורת, דארט האבן זיך די צדוקים אריינגעלייגט, ווייל זיי האבן געוואלט ס'זאל נישט זיין געמאכט ווי ס'דארף צו זיין, רבותי, אונז האמיר אזויפיל דינים און אזויפיל צרות און אזויפיל שעבוד מלכות, ברק הייסט א שארפער שווערד, ס'איז דא אין די יוצרות וואס מיר האבן געזאגט ראש השנה האט איר געקענט זעהן, און אויך אין פסוק אין האזיני, דאס איז א שארפער שווערד, די גאנצע אמעריקע וויל אונטערברענגען מדינת ישראל מיט ארץ ישראל מיט אלע אידן וואס זענען דא, און זיי ווילן אונטערברענגען אלע אידן אין אמעריקע, זיי ווילן די אראבער זאלן רעגירן, אונז האבן מיר דארפן האבן אזויפיל נסים. בחסדים ורחמים פונעם אייבערשטן זאל מען קענען אויסהאלטן, איך האלט אז יעדער זאל זיך מאכן א מנהג אז מען זאל זאגן יעדן טאג די פרשה פון קטורת, די וואס זאגן עס אויף קלף, דארפסט נישט זאגן אויף קלף, קענסטו זאגן אין א סידור, און האב אינזין וואס דו זאגסט אז דו געבסט קטורת, א נחת רוח פארן הייליגן באשעפער. איך האף מען דארף מאכן אזוי ווי די ברסלב'ע מאכן א מנין וואס מען גייט יעצט זאגן די צען קפיטלעך תהלים אלעס איז פיין און הייליג לאמיר מאכן יעדע שטאט וויליאמסבורג בארא פארק מאנרא מאכן אזא זאך לאמיר זאגן יעצט צו דאווענען מנחה איין טאג וועט מען זאגן יעדער איינער אינאיינעם קטורת די גאנצע שטאט אינאיינעם, און דערפון מאכן מירצעשעם אז אלע דינים זאלן זיך אפטוהן פון די שטאט, אונז דארף מען רחמים רבותי, דאונט אנדער עסטימעיט. כ'האב געוואלט, אזוי ווי יעדעס יאר בין איך מעורר, וויל איך נאכאמאל מעורר זיין, ס'איז דא מענטשן וואס ווערן פרום, עס קומט צו יום הקדוש, ווילן זיי פאסטן, און די דאקטער זאגט אז מען טאר נישט, און ס'איז א סכנת נפשות, נאכדעם כאפן זיי א סטראוק אדער א הארץ אטאק אדער אנדערע מיני קראנקייטן, און זיי ווערן א בורדן פאר די פעמילי. און פאר זיך אויכעט, זי קען נישט מקיים זיין מער תורה ומצוות, איז וויל איך ענק זאגן אז וואס דער דאקטער זאגט דאס מוז מען טוהן, מען זאל פרעגן א דאקטער, און נאכדעם פרעגן דעם רב אזוי האט דער דאקטער גע'פסק'נט, און הערן וואס דער רב האט צו זאגן, און איך האף אז דער רב וועט זיין גענוג קלוג און גענוג פארשטענדיג אז ער זאל מתיר זיין מען זאל עסן, און מען זאל אויך פרעגן דעם דאקטער פונקטליך צו מען מעג עסן געהעריג צו נישט, געהעריג מיינט מען אז ער זאל עסן פרישטאג ווען די צייט קומט, צו ער מוז נעמען געוויסע מעדיקעישאנס, מען מוז טרינקען וואסער, און די אלע זאכן דארף מען פרעגן פונקטליך ביים דאקטער, ווייל אמאל זאגט דער דאקטער אז מען זאל עסן כזית בכדי אכילת פרס, און מען זאל עסן אינדערפרי און נישט פאסטן טראנע שעות. אזוי ווי עס שטייט אין שלחן ערוך. און מען זאל זיך נישט ארומשפילן, ווייל פונקט אזוי ווי ס'איז דא א מצוה פון פאסטן יום כיפור, איז דא א מצוה פון די תורה וחי בהם ולא שימות בהם.

כזית, בכדי אכילת פרס, וכדומה, דאס איז אלע זאכן וואס מ'דארף אויסארבעטן פאר יום כיפור מיט א רב, אבער צו זאגן כ'וועל פאסטן, כ'וועל מיך אנשטרענגען, דעט איז א עוולה און דעט איז קעגן די תורה פון וחי בהם ולא שימות בהם, און כ'וויל דאס מחזק זיין ווייל זייט איך זאג דערפון, איך רעד דערפון, איז דא מענטשן וואס זאגן, כ'האב געמיינט איך בין נאר דער איינציגער שייגעץ וואס איך עס יום כיפור. איך זעה ס'איז דא אנדערע אויכעט, איז במילא וויל איך טון וואס ס'שטייט אין די תורה, אזוי האט ער זיך דא געפילט אז ער איז עקסקלודעד פון כלל ישראל, האט ער ווי מ'זאגט האט ער עס גענומען זייער לייכט און האט געפאסט, און נאכדעם איז געווען וואכן נאכדעם וואס ס'האט געדוירט ער זאל קומען צו זיך און די אלע אנדערע זאכן, און אסאך מאל איז ער געווארן ערנסט קראנק. סאו איך וויל זאגן פארן עולם ביסט נישט קיין בן יחיד, ס'איז דא אסאך אידן וואס זיי טוען אזוי, כ'דענק ווען כ'האב געדאווענט אין וויזשניץ, הרב הצדיק ר' משה שנעעבאל פלעגט דארטן דאווענען פארן עמוד כ'האב זייער ליב געהאט צו הערן אין גרויסן וויזשניצער בית מדרש איז געווען נאך ווען מ'האט געענדיגט די שטילע שמונה עשרה שחרית איז געווען א גאנצע מעדיקל סענטער דארטן ס'איז געווען א צימער אין בעק פון די שול און איך האב שוין געוויסט דעמאלטס וועמען צו געבן וויפיל קאטעדזש טשיז און דער האט געמעגט עסן נאר כזית מיט די אכילת פרס דער אנדערער האט עס אויך נישט געדארפט וואטשן. איך האב שוין יעדן געוויסט צו געבן, איך האב געהאט א גאנצע מעדיקל סענטער, א מעדיקל טיעם, און הרב הגאון ר' משה שנעעבאלג פלעגט מיר ווייזן, גיי יעצט אריין מיט דעם און מיט יענעם, און ס'געווען אזעלכע עקשנים וואס האבן יא געוואלט נישט געוואלט, לסוף יעדער איינער האט געגעסן עקסטערע פרייוועט און איינער האט נישט געוויסט פון צווייטן, און מ'האט יעדן געגעבן וואס ער האט געמעגט, און ברוך השם אין אלע שילן איז היינט דא די זאכן, און ס'איז דא די הצלה, זיי געבן נידלס אז מ'זאל האבן כח. ס'איז א געוואלדיגער סטעפ פארוארד אין אלע זאכן, און אויכעט אין די הלכות און אין הלכות יום כיפור, ס'איז דא שולן וואס האבן געהעריג מעדיקס וואס זענען דארטן, מען געבט די עולם געוויסע נידלס אפילו אין יום כיפור, אשרי העם שככה לו. אשרי העם שהשם אלוקיו, וואויל איז אזא פאלק, אבער אודאי יש משוגעים וואס זיי האלטן ניין איך טאר נישט עסן יום כיפור און און ס'איז נישט פאר מיר, אבער מ'פארציילט דאך א סיפור פארציילן, אז א רופא האט געזאגט א איד פון נײַנציק יאר אז ער זאל עסן פונקטליך אזוי ווי דער דאקטער זאגט, זאגט דער רבי אויף דעם האב איך געמוזט ווערן אלט נײַנציק יאר, דו זאלסט עס עסן מיט אזא שמחה ווי דו עסט דעם כזית מצה ווייל דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר דאס, זאגט דער רבי איך האב געמוזט לעבן נײַנציק יאר צו עסן יום כיפור? זאגט ער אים פאר א ווערטל, איר ווייסט נאך די ניינציג איז דא אן אנדערע שולחן ערוך. רבותי, טוטס וואס מען דארף, ארבעטס עס אויס בין כסה לעשור מיט א דאקטער און מיט א רב, און נאכדעם וועט איר וויסן וויאזוי צו פירן זיך און וויאזוי דער אייבערשטער פארלאנגט פון ענק. ס'וועט קומען יום טוב, לאנגע תפילות, און ס'איז דא מענטשן וואס זענען מקפיד אז זיי עסן נישט פארן דאווענען, אויב דו ביסט א חולה זאלסטו עסן געהעריג און זאלסט עס דורכשמועסן מיט א דאקטער און מיטן רב, ווער נישט קיין פרומער אויף יענעמ'ס חשבון.

דו קענסט בלייבן א בורדען פאר די רעסט אוו יור פעמילי פאר די רעסט אוו דעיר לייף. כ'האב געוואלט אויכעט מעורר זיין זייער א וויכטיגע זאך וואס אסאך מענטשן כאפן נישט און מען מוז רעדן דערפון. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן. ס'איז דא פינף עינויים יום כיפור. איינע פון די עינויים איז תשמיש המיטה. מ'טאר נישט וואוינען מיט די ווייב. דאס איז א מחלוקת און די גמרא זאגט דארטן ס'איז דא מנהגים וואס ס'איז דא ליכטיג די צימער און ס'איז דא וואס ס'איז טונקל. יעדער האלט די זעלבע ווייל מען טאר נישט וואוינען מיט די ווייב נאר איינער האלט אז ס'איז ליכטיג מען זאל נישט צוקומען צו קיין איסור און איינער האלט ס'איז טונקל מען זאל נישט צוקומען צו קיין איסור מען זאל נישט זעהן. ס'איז נישט וויכטיג יעצט פונקטליך די אלע שיטות מיט די אלע מנהגים נישט דאס איז וואס איך וויל קומען צו וואס איך וויל קומען צו איז א מורא'דיגע זאך רבותי.
תשמיש המיטה אז מען טאר נישט, דאס איז א הלכה אין שולחן ערוך, אבער דאס איז נאר געזאגט געווארן פאר נארמאלע מענטשן שומרי תורה ומצוות, פאר די אלע חזירים איז דאס נישט געזאגט געווארן, זיי קענען מאכן יום כיפור בעילות אסירות מיט קינדער, והא ראיה

ער האט אנגעכאפט דעם בחור, ער האט אנגעהויבן צו מאכן מיט אים השחתה, ער האט אים נישט געמאכט משכב זכר, ווייל ע ה יענער איז שוין צו אלט צו דעם, ס'האט זיך אים שוין נישט געשטעלט דער ע ה אבר, נעבעך, איז דערציילט אים ער האט זיך געשלעפט מיט איין הענט זיין אבר און מיט איין הענט זיין אבר, דאס אינגל'ס אבר, דאס אינגל שרייט צו אים, ר' איד, ס'איז דאך יעצט כל נדרי ביינאכט, וואס איז מיט אייך? איר ווייסט וואס ער האט אים געענטפערט? ס'איז גארנישט, דארפסט זיך נישט זארגן. און דער ייִנגל איז נעבעך אַראָפּ פֿון וועג, ער קען נישט חתונה האָבן, דרייט זיך נעבעך אין די גאַנצע וועלט, ער דרייט זיך, ער זאָגט מיר נאָר, ווי ס'איז נישט דאָ קינדער, ווייל ער וויל נישט ווערן קיין טשייַלד-מאָלעסטער, ער איז אַ חולה רוח. און ווען ער האָט עס מיר פֿאַרציילט, איז ער שוין געווען פֿינף און צוואַנציק, מ'האָט אים שוין נישט געקענט העלפֿן, איך האָב אים געשיקט פֿאַר העלפֿ, און אין דער בעסט-קעיס סינעריאָ העלפֿט עס זיך נאָר אַ גערוי, אַ סמאָל פּערסענט, יו נאָו דעט, ספּעשעלי ווען ס'איז אַ צרעת נושנת. און זאָלט איר וועגן דעם זייַן געוואָרנט.

דעמאלטס איז די צייט ווען די חברה לויערן נאך די קינדערלעך, יו דאנט נאו האו קלעווער דעי אר, איך זאג ענק איין זאך, ווען אונז זאלמער האבן איין פראצענט וואס די חכמה פון די חזירים וויאזוי זיי לויפן נאך קינדער און וויאזוי זיי כאפן די קינדער, איין פראצענט ווען אונז זאלמער זיין אזוי קלוג ווי זיי, זאג איך אייך דעם אמת, וואלט נישט געווען אזויפיל זנות. די אנפארטשענעט טינג איז אז נאך יארן כאפט מען אונז ערשט האו סמארט דעי ווער. פארשטייסט? און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, לאז נישט קיין קינדער זיך שפילן אינדרויסן. ער וויל נישט דאווענען ביסטו פטור פון דאווענען פונקט ווי ער. דאס איז נישט דא קיין חיוב. ווייז מיר וואו ס'שטייט אז ווען ס'קומט מציל זיין הצלת נפשות ביסטו מחיוב צו דאווענען. אויב דו ביסט מחיוב צו דאווענען פאר הצלת נפשות, און וויאזוי ווער גיבט א היתר די הצלה אז זיי מעגן ארומלויפן מציל זיין אידן'ס לעבן? זיי דארפן דאך דאווענען.

דו מוזט נאר גיין מיטן קינד איז לאמיר זאגן א טאטע האט זיבן קינדער און זיבן זין און ער זאגט דאך ס'איז א שטול אין גן עדן אוואדע פארשטייסט פארוואס די אויף דאווענען קען ער דאך נישט ער האט דאך כאטש א שטול אין גן עדן פאר אט די אידישע קינדער עניוועי זאגט איין קינד טו מיר א טובה טאטי איך דארף פיפי גיי מיט מיר אין טוילעט און טשעק דעם טוילעט פארדעם צו ס'איז שוין נישט דא דארט א חזר וואס ער זיצט און ער ווארט אויף די קינדער ווייל דער חזר איז דאך נישט צוגעוואוינט אז פארשטייסט אז איינער האט נאכגעקוקט.

צו די מיידלעך וואס זיי בעיביסיטן, די זענען פטור פון צו גיין דאווענען יום כיפור, איז אז זיי האבן נישט קיין געפיל צו גיין דאווענען, וויאזוי קענסטו איבערלאזן דיין קינד ביי זיי. ס'איז ממש ס'איז אן אומגליק וואס ס'גייט פאר, מ'דארף זייער וואטשן מ'זאל נישט איבערלאזן די קינדער ביי קיין בעיביסיטערס. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן א הלכה אין שולחן ערוך, ס'איז איינע פון די שווערסטע הלכות וואס ס'איז דא אין שולחן ערוך,

טאמער אבער ואם הוציא עליו שם רע אין צריך למחול לו דארף ער אים קיינמאל נישט מוחל זיין, פארוואס? ווייל אויב ער האט דאך מוציא געווען א שם רע איז איז דא א זאך אז מענטשן האבן געהערט און במילא זיי נישט געהערט ווי יענער האט איבערגעבעטן איז במילא בלייבט עס א פעלער אויף אייביג. יעצט איך וויל מסביר זיין פארן עולם דאס ווארט שם רע מיינט מען נישט דווקא האט מען געמאכט אויף יענעם א שם רע, מען מיינט יעדער מום וואס ס'בלייבט אויף אייביג, אויף דעם איז נישט שייך איבערצובעטן, איך האב עס אמאל מסביר געווען מיט א לאנגע משל, א מענטש האט גע'גנב'ט פון איינעם די קאר, נאך א חודש קאלט ער יענעם אפ, טו מיר א טובה, כ'וויל דיר עס צוריק ברענגען, כ'וויל זאלסט מיר מוחל זיין, זאגט ער, זייער פיין, ברענג עס מיר אבער כאטש צוריק, האסט מיר מזיק געווען א חודש, אז כ'האב נישט געקענט נוצן די קאר, איך בין א קאר סערוויס דרייווער, כ'פארשטיי, אלעס איז גוט, אבער ברענג עס צוריק, סאו ווען ער ברענגט עס צוריק קען ער אים בעטן מ'זאל אים מוחל זיין, איך וויל פרעגן דעם עולם א לאגישע שאלה. ס'דא חזירים וואס זענען מכשיל געווען קינדער, זיי האלטן אז זיי דארפן נישט איבערבעטן די אלע קינדער, זיי האלטן אז דאס איז נישט געזאגט געווארן פאר זיי, און נישט דא א מצוה פון איבערבעטן א מענטש וואס דו האסט אים מזיק געווען, און די אלע וואס מ'האט מזיק געווען קינדער, געשעט אזוי, אדער גייען זיי ארויס לתרבות רעה, כ'בין יעצט דא אין ארץ ישראל, מ'קומט צו מיר כסדר, נאך א קינד לתרבות רעה, איז אויף דראגס, ער קומט אהיים אום שבת און רייכערט דראגס פאר זיין טאטן שרייט צום טאטן, טאטע איך בין א פגוע, וואס זאל איך טון?

זייער אסאך גייען אויף דראגס, די וואס האבן נישט חתונה גייען אויף דראגס, אין די ענד לאזט זיך אויס אז זיי הרג'נען זיך, זיי נעמען זיך דאס לעבן. דאזענט עניבאדי פיל אז די חברה דיזערוון עט ליעסט אז מען זאל צוגיין און זאגן איים סארי? יעצט צו זאגן איים סארי דאזענט מין עניטינג, דאס איז אזוי ווי דו האלטסט נאך יענעמ'ס קאר און דו זאגסט זיי מיר מוחל איך האב עס געגנבעט, דו מוזט דאך אים העלפן שטעלן אויף די פיס, ס'קאסט הונדערטער טויזענטער דאלער, ס'קאסט די אלע זאכן צו היילן, און ס'קאסט די יארן וואס דו האסט אים צוגענומען, ווי איז דאס מ'גייט צו צו יום כיפור, מ'מאכט כפרות, מ'טוט, מ'שאקלט זיך, מ'מאכט אלעס און מ'זאגט סליחות לערב ראש השנה, און ס'טוט זיך! יור מיסינג די פיינעל פוינט, די פוינט איז אז יום כיפור איז נישט מכפר עד שיפייס את חברו. אפילו לא הקניטו אלא בדברים, כל שכן נאך אז דו האסט אים געטוהן וואס מ'טאר נישט. ס'ממש איז נישט צו פארשטיין וויאזוי ממש יו טינק יו געטינג אוועי וויט איט? יעצט לאמיר גיין צו שטארט, איז געקומען איינער. זלמן זאב פאללאק. האט געשריבן אין פאבליק אז ער איז וועגן דעם געגאנגען מיט א שיקסע ווייל נחום ראזענבערג האט געזאגט ווי איידער צו טאטשן א בחור איז בעסער צו גיין מיט א שיקסע. איך האב עס געזאגט אבער נישט פאר דיר.

סטע זינד פון אלע עבירות אין די תורה. לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורה מחוץ ולא ישא קטנה. סעיף ב', אלו שמנאפין ביד די זיי טוען מיט די הענט מאכן זנות ומוציאין שכבת זרעם לא די להם שאיסור גדול און נישט גענוג אז ס'א איסור גדול אלא שעושה זה הם בנידוי זענען אין חרם. בנידוי הוא יושב, זיי זיצן אין חרם ועליהם נאמר אויף זיי, זאגט דער פסוק, ידיכם דמים מלאו, זענען זיי פול מיט בלוט, האט זיך פארגאסן בלוט, וכאילו הרג הנפש. ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא שטייט. און נאכדעם שטייט אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או יביא עצמו לידי הרהור. יעצט, כ'וועל ענק געבן נאך א לופהאל, וועט עס ווידער שרייען נחום ראזענבערג האט געגעבן א היתר. ס'שטייט אין באר היטב. אין סעיף קטן א', שכבת זרע שטייט דא ב' א' ח', אבער דאס איז א טעות, דאס דארף מאכן בספר חסידים, סימן קע"ו שטייט און שטייט ארויס שאם אחד מתיירא שלא יכשל באשת איש, איינער האט מורא ס'זאל נישט נכשל ווערן מיט אן אשת איש או באשתו נידה חס ושלום, טוב לו להוציא זרע לבטלה משיכשל חס ושלום באיסור אשת איש, או בנידה, איז בעסער ער זאל מוציא זיין זרע לבטלה ווי ער זאל נכשל ווערן מיט א איסור אשת איש אדער מיט א נידה.

יעצט שטופן א יונגל אין אחור אריין דאס איז משכב זכר דאס איז די הארבסטע עבירה דאס איז הארבער ווי אן אשת איש אן אשת איש איז בחנק און משכב זכר בסקילה איז וויל איך ענק זאגן נישט אז איך גיי ענק געבן א היתר ווייל אט וועט עס נאך שרייען איך האב געגעבן א היתר איך וויל ענק זאגן א זאך איך וויל אז דער חזיר זאל זיך בארעכענען. מען רעדט שוין נישט דו ביסט אים מחיוב איבערצובעטן פון געדולד בה, אבער בעיסיקלי קוק וואס דו האסט געטון, דו האסט גענומען א יונגעלע וואס ער איז אלט זיבן אכט און ניין יאר, די מאמע שיקט אים אדער אין חדר אדער שיקט זי אים אין די מקווה, און דו כאפסט אן דאס קינד ביסטו מכשיל, אדער דו כאפסט אים אן ביים אבר ביז ער קומט צו צו השחתה, ביסט נואף ביד, אדער שטופסט אים אין אחור אדער מאכסט אז ער זאל דיר.

און דו מוזט דאך אים אפלאזן, ווייל דו שטופסט אים אריין דיין גרויסע כלי אין פיסק, ער קען דאך דערשטיקט ווערן, בפרט נאך וואס קומט ארויס די זרע, מיר האט דערציילט יעצט א פרוי וואס איר זון איז שיער דערשטיקט געווארן, מען האט אים געטראגן אין שפיטאל, מען האט אים געמוזט ארויספאמפן, דו שפילסט דאך ארום מיט יענעמס לעבן בגשמיות אויכעט, נישט נאר אזוי ווי ס'שטייט דא, ידיכם דמים מלאו, נישט ווייל דו נעמסט ארויס די זרע, דו הרג'עסט אים פשוט אוועק, און זייער אסאך מאל הרג'עט מען טאקע די קינדער ווייל מען וויל נישט זאלן אויסזאגן.

איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? איך שריי דאס דאך, כ'האב שוין געהאט עטליכע מיטינג, איך שריי צו די אלע, ענקער פראבלעם איז אז עטס גלייבטס אין אן עבודה זרה, און דער עבודה זרה הייסט אדער א דעת תורה, אדער א רב, אדער א מחנך, אדער א צדיק הדור, אדער א פוסק הדור, דאס אלעס איז עבודה זרות, ותראו את שקוציו ואת גלוליו, דאס זענען די עבודה זרות וואס מ'האט דעמאלטס געזען. ווי לאנג מ'גייט נישט פטור ווערן די עבודה זרה'ס גייט דאן האלטן עס נישט. ביי אונז איז נאך כאטש פטור געווארן אין אמעריקע פון די אלע עבודה זרה'ס, מ'האמער נאך אסאך פראבלעמס באט כאטש די עבודה זרה'ס זעמער פטור געווארן. איינער איז דא געגאנגען מ'האט אים מאלעסטעט זיין קינדער נעבעך אויף דראגס, די רבנים האבן אים אפגעשטעלט. קומט ער צו מיר וויינען וואס צו טון, זאג איך כ'האב אין דר'ערד די רבנים. איז וויל איך פרעגן דעם חזיר פאר די דריי מינוט צו פיר מינוט צו אנדערטהאלב מינוט וואס דו געסט דיר נאך אביסעלע דיין תאווה. האלטסטו אז דאס איז ריכטיג אז זאלסט נעמען א קינד און זאלסט אים פאר א לעבן אין דר'ערד לייגן? דו האלטסט אז דאס איז ריכטיג? צו ווי איינער האט אריינגעלורט א מיידעלע פון זיבן יאר געזאגט העלף מיר מיט מיינע פעקלעך, האלטסטו אז דאס איז ריכטיג? דיר אויסלאזן א תאווה צו א קינד וואס ס'דויערט א האלבע מינוט מעקסימום א מינוט, און נאכדעם האסטו אפגעהארגעט דאס קינד פאר א לעבן, זיי טרייען נישט חתונה האבן, זיי דרייען זיך אזויפיל גויטש און מער איז נעבעך ארום ביי כלל ישראל זיי האבן מורא חתונה צו האבן? דו יו ריעלי טינק איטס רייט? נעם כאפ דיר אן דיין מעשה. און זיי נוהג ביד און ווער א מענטש. יעצט וואלט איר מיר זאגן דא קומט ארויס נחום זאגט טו עס, ניין איך זאג נישט זאלסט עס טון, איך זאג זאלסט לערנען חובת הלבבות און ראשית חכמה און זאלסט זיך פראבירן צו באהערשן אויף די תאווה. איך זאג נאר ווען ס'כאפט דיך אן אמאל, דו ביסט אין א קישוי אבר אין די מקווה און דו דו זעהסט אז דו האסט שוין נישט קיין וועג ארויס, איז דא אין שולחן ערוך וואס מ'זאל טון, און ס'מקובל בית.

ביסט פטור פון דאווענען אין א שול וואו ס'איז געפאקט, ביסט פטור פון אלעם, באט דאונט טאטש טשילדרען. יו רילי פיל אז עטס קענטס צוגיין די אלע חזירים פילן אז זיי קענען צוגיין צום יום כיפור? אזוי ווי עס דארף צו זיין, משה מנחם טויבנפעלד פילט אז ער קען צוגיין צום יום כיפור ווייל די סקווערע רבי האט געהאט קאנעקשאנס ביים דזשאדזש און ער איז פריי צו זיין ברודער וואס ער איז געווארן א סעקס אפענדער.

ווייל אין שול האסטו נישט קיין מחילה, דער אייבערשטער איז דיר נישט מוחל, פארקערט די אלע מענטשן וואס דו האסט פוגע געווען שטייען מיט קריצן מיט די ציין, קוק דא דער חזיר ער זיצט אויבן אן, רבונו של עולם פארוואס בארעכנט מען זיך נישט, וואס האמער אונז דא אזוי חוטא געווען אז אונז האמער קינדער אז די חזירים זאלן זיך קענען פוגע זיין. ווייל דו גייסט מיר זאגן אז ער גייט שפילן פוטבאל און איך האב אזוי געזאגט, איך מיין צו זאגן אז דו קומסט אין א שול און דו האסט פוגע געווען דארט קינדער, יעדעס קינד האט בלוטיגע אויגן אויף דיר, דו האסט געמאכט א חורבן די דער הלכה אין שלחן ערוך מען דארף יענעם מפייס זיין איז אז דו האסט צוגעברענגט דאס אינגעל צו השחתה שטייט דא אין שלחן ערוך אז ס'איז נישט דא קיין גרעסערע עבירה פון דעם ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה קוקטס עס צו אין סעיף אין סימן כ ג אין סעיף א יעצט איז נאר דא א קוועטש אז אשת איש איז נאך הארבער און לייג איך ענק צו ס'איז דא נאך הארבער פון דעם אויכעט ס'איז דא דאס הארבסטע פון אלע איז משכב זכר. סאו מיט וואס, איך ווייס נישט צו עס גייט בכלל צו מיטן גראבן גארטל, מ'האט זיך געקויפט אזא ווייסן קאפל מיט א פאם פאם, אלעס איז פיין, אבער ווער אר יו גאוינג טו ווי קומסטו אן? ס'איז מחיוב איבערצובעטן די אלע וויקטימס און מ'איז מחיוב זיי צו געבן העלפ. ס'האט מיר יעצט פארציילט א וויקטים אז איינער האט אים איבערגעבעטן נאך צוואַנציק יאר, זאגט ער הגם די צוואַנציק יאר וואס ער האט אפגעלעבט איז כפרות, ער האט געזינדיגט, ער איז געגאנגען מיט שיקסעס, ער האט געהאט דראגס, זיינע צוואַנציק יאר איז שוין פיניש. זאגט ער, דו ווילסט עפעס וויסן? איי פיל ווערי גוד אבאוט מיי סעלף, ברוך השם אבי הי פיינלי דיסיידעד טו סעי איי אפאלאדזשייז, און איך האב אין ווילימסבורג אויך אזא מעשה, איינער האט מכשיל געווען איינעם אין א מקווה, און צען יאר שפעטער האט ער אים געזאגט איך געב דיר אפילו געלט דיך צו היילן, האט יענער געזאגט אזוי, איך הייל מיך, קיין געלט ברויך איך נישט ווייל איך האב דאך די די מעדיקעיד, איך ווייס וואס ער האט, אבער איך דאנק דיר אז האסט מיך איבערגעבעטן, רבותי, ווי העוו טו סטארט ליווינג ע נארמאל לייף. איך וויל יעצט זאגן פאר די פרויען וואס זיי גייען אין מענער מקווה'ס, איך האלט אז א פרוי דארף נישט גיין אין מקווה ערב יום כיפור, זי דארף נישט גיין, פארוואס? האט דער מאן צו וויסן זי דארף נישט גיין, כ'וועל מסביר זיין פארוואס, טאמער גייט זי ביינאכט ווען די פרויען גייען אין די פרויען מקווה שטערט זי אנדערע פרויען, איר ווייסט אז נאך יום קדוש קאלן מיך אפ צענדליגע פרויען, הרב ראזענבערג מ'האט מיך געשטופט אין די פרויען מקווה, האט געזאגט גיי שוין גיי שוין, זי האט נישט געוואוסט אפילו אז איך קום לנידותה, ס'איז א חורבן וואס גייט פאר. איך האלט מען דארף עס מבטל זיין דער מנהג איז פונקט ווי די כפרות מנהג אזוי ווי מען האט עובר געווען אויף צער בעלי חיים מיט כפרות און ברוך השם די גאווערמענט איז עס מבטל אזוי בעט איך יעדן רב זאג דעם פרוי ס'דא תקנות עזרא זאל זיך גיין שיין נעמען א גוטן שאוער לכבוד יום טוב איי שטייט אין שלחן ערוך אז מען זאל זיך טובל'ן אין מארגן עס קומט ארויס דערפון מכשולות צענדליגע פרויען קאלן מיך אפ יעדן נאך יום כיפור. ס'איז געווען א דיזעסטער. דאס איז טאמער זי גייט אין א פרויען מקווה. יעצט אויב זי גייט אין א פרויען מקווה בייטאג איז עס אויך א דיזעסטער ווייל מ'קען נישט צוגרייטן די מקווה געהעריג, די מקווה איז שמוציג, אה, איך באקום דאך אלע קאמפלעינטס. דאס איז איין פראבלעם. און נאכדעם טאמער זי האט איר וועסט קען זי אריין בלוטיגן אין די מקווה. דארף מען טשענדזשען די וואסער. ווייל אפילו ווען מ'זעהט עס נישט, עס איז קאנטעמינעישן. נאכדעם טאמער גייט זי אין א מענער מקווה האט זי אפאר פראבלעמען, קודם איך וויל ענק זאגן יעדע מענער מקווה איז פיל מיט שכבת זרע, איך פלעג גיין אין קליימער איך האב אויפגעהערט צו גיין וועגן דעם, איך פלעג זעהן ווי די חזירים פלעגן שפילן זיך מיט די קינדער און ס'איז ארויסגעקומען זרע, מ'האט געזעהן ווי ס'שווימט ארום, מ'האט עס געזעהן, און ווען דאס כאפט אן א מענטש קלעבט עס אים צו די האר, און די פרוי דארף גיין צו טבילה,

איז במילא איך האלט אז מען זאל דאס מבטל זיין, ס'איז נישט געמאכט פאר אזא גרויסע שטאט ווי ס'איז דא פרויען וואס זיי דארפן גיין לנידותה ביינאכט. און נאכדעם וויל איך אויך זאגן, ס'איז זייער וויכטיג, איך האב אסאך זאכן באקומען בקבלה פון ר' אברהם כץ, און ס'איז מיר געווען מורא'דיגע ידיד, און ער האט אסאך מיטגעארבעט מיטן רעבן, און אסאך עניינים פארציילט. איינע פון די עניינים וואס ער האט מיר פארציילט איז,

ס'איז דא א ענין אז ס'זאל באגעגענען די פרוי ביי די מקווה זי קומט ארויס א פרוי וואס האט שוין נישט די וסת, אבער דאס איז אלעס געזאגט געווארן לכתחילה, בדיעבד מ'נעמט די אלטע פרויען זענען שוין אויסגעוועפט זיי ווייסן שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיי, זיי שניידן שטיקער אין דעם פלייש, מ'דארף מאכן מער הלכות, מ'דארף זיך אראפזעצן מיט די קוקערינס, א פרוי האט געשוואוירן אין מקווה מער נישט צוריקקומען אין קיין מקווה, איט שודנט בי דעט וועי, ווי העוו טו שאו דעם אביסל ליבשאפט. אז זיי האלטן אידישקייט. אונז האבן נישט אזויפיל פרויען וואס זיי האלטן אידישקייט. קוקט אין ארץ ישראל, זיבעציג פראצענט ווילן אפילו נישט וויסן פון קיין מקווה. סאו לאמיר נישט אביוזן די פרויען וואס זיי האלטן זיך נאך ביים האלטן צו אידישקייט. און יעצט האב איך געוואלט אויך זאגן אז מענטשן האבן צוטון מיט אלטע עלטערן. איך ווייס מיר האט דערציילט איינער אז ער האט געהאט צוטון מיט זיין אלטן טאטן, ער איז געווען אן אכציגער, ער האט געוועפט אביסל, פלעגט ער אויפגיין אינדערהיים, פאר יום כיפור ביינאכט האט זיך צוגעזעצט די מאשין אזוי ווי ער האט אנגעהויבן צו טשאטשקען, מ'דארף זייער וואטשן אויף די עלטערע מענטשן, זיי כאפן נישט, מ'דארף עס באהאלטן פון זיי, מ'דארף זיי נאכגיין, מען דארף וואטשן אויף אלעם וואס זיי טוען, און דאס וואס כ'האב געזאגט אז מ'זאל נישט נעמען קיין בעיביסיטער, מ'זאל נישט דאווענען, מ'איז פטור פון דאווענען פאר די פרוי, זי טאר נישט נעמען א בעיביסיטער, אונז האבן יעצט אזויפיל קעיסעס פון בעיביסיטערס וואס האבן געטון וואס מ'טאר נישט, ס'איז נישט אז דאס נעמען א. פרוי צו א מיידל, פאר א מיידל איז עס מער אויסגעהאלטן, היינט די מיידלעך זענען אנשטעקיג מיט די אלע געי, לעסביענס, יו דאנט נאו וואט יור דואינג. און איך וויל אויך וואס זאגן פאר די מענער און פאר די בחורים, איין מאל פארטאגס טאמער האט עטס ענק גע'טובל'ט, איך האלט עטס דארפט דאס אויך נישט, נאר טאמער האט עטס דאס געטון פאר סליחות איז דאס איז גענוג, מען דארף נישט חמש טבילות, מען גייט פינעף מאל אין מקווה, די חזירים זיצן א גאנצע צייט, און מען זאל זייער אבאכט געבן, אויך דארף מען וויסן. אז מען צינדט אן א נר יום כיפור פאר די לעבעדיגע און פאר די טויטע ווער ס'האט שוין נישט קיין עלטערן, מען געבט אויך צדקה און מען קומט אין שול, מען זאגט יזכור, וואס איז יזכור? אז פאטשעק, די עלטערן קוקן איך האב איבערגעלאזט קינדער, האו אר דעי מענעדזשינג, וויאזוי פירן זיי זיך אויף, איז אז זיי טרעפן דיך מיט קורצע קליידער, גייען זיי צוריק אן א געזאלין? זאל יעדער זיך אנטון צניעות'דיג, איך הער זאגן אז דאס איז געווען די ערשטע יאר וואס מ'האט נישט אויסגערופן אין סאטמאר בית מדרש אז די פרויען זאלן קומען צום דאווענען מיט צוגעדעקטע שייטלעך צו וואס איך ווייס נישט אזוי מ'פלעגט אלץ אויסרופן, נאר איך האב ענק שוין געזאגט מ'וועט נאך אמאל ארויסשלעפן דעם דברי יואל פון זיין קבר און מ'וועט אים נאך צואווארפן אויף אלע גאסן, האמער אריינגענומען א בארא פארקער שטוב, א מאדערן הויז, און ער איז נישט אינטערעסירט אנצוהאלטן די אלע זאכן וואס אונזער רבי האט זיך געזארגט פאר.

א אויסגעפליקטער ליפע שמעלצער האט געזאגט אז מען זאל לאזן וואקסן די האר, זאגט ער בעסיקלי האט ער נישט געזאגט אזוי שלעכט ווייל דער עולם וואקסט זיך לאזט זיך עניוועי וואקסן די האר, אין סאטמארע מקווה זאגט מיר א קוקערין, אין סאטמארע מקווה גייט מען נישט מיט ביי האר נאר מיט שיינע לאנגע האר ליידער, און דאס האט אונזער רבי געוואלט און געבלוטיגט פאר, און דער רבי האט געזאגט ביי האר איז וויי האר. עס איז א גרויסער חורבן ווי די דור איז אזוי שנעל געפאלן, די רבי לעבט נישט אינגאנצן דרייסיג יאר, און קוק ווי די דור האלט. עס האט מיר דערציילט א פרוי וואס זי פלעגט אפשערן די פרויען די מיידלעך ביים לאגער, איר ווייסט די דייטשן האבן נישט געלאזט מען זאל האבן האר, פארוואס? זיי האבן מורא געהאט פאר לייז. איז נישט ווייל זיי האבן געוואלט ריספעקטן אידישקייט, זיי האבן געוואלט דיגרעידן אידישקייט, זיי האבן אפגעשוירן באלד די אלע מיידלעך פון די פריזאן, און די סוף איז געווען אז נאך די קריג איז די זעלבע שערערין האט איבערגעלעבט די קריג און זי פלעגט אפשערן די אידישע טעכטער, און נאכדעם האט מען דער קלויזענבורגער רב האט געגעבן אזא וואוטשער און מען האט געקענט גיין אויפפיקן די שענסטע שייטל אומזינסט, דאס איז געווען אידן וואס האבן פארלוירן עלטערן, זיי האבן פארלוירן אלעס. סאו פאר איין זאך האבן זיי נאך נישט פארלוירן מנהגים פון דערהיים און זיי האבן זיך אפגעשוירן ווייל די טריפל זיראו זאלן קענען קריגן א שייטל ווייל זייערע מאמעס זענען אזוי געגאנגען. קומען אונז דא און אונז גייען מיר מאכן נייע מנהגים אז מ'פאלגט שוין נישט די אלטע די אלטע דרכים ווי די רבי האט אונז געלערנט. נישט דעם רבינ'ס דרכים וועל מיר פאלגן, וועל מיר פאלגן ר' ליפא שמעלצער'ס דרכים. כ'וויל ענק זאגן וויאזוי ס'גייט. ס'דא איין רב פון ליובאוויטש וואס ער הייסט מאניס פרידמאן, ער וויל יעצט טרייען, אין אוסטראליע אז ס'איז אלעס ליגנט געווען, הער מיט אהין און מען האט אים געשטעלט אויפן פלאץ, ער האט נישט געגלייבט מען וועט אים שטעלן אויפן פלאץ, לאידך גיסא שטעל דיר פאר בערי פרוינדעל וואס איז געווען דער רב וואס האט געשטעלט אריין ווידיאוס אין די מקווה'ס, ער האט זיך אויפגעשטעלט פאריגע וואך און מיר געזאגט איך ווייס איך האב פוגע געווען כלל ישראל, איך ווייס איך האב פוגע געווען אידישע טעכטער, איך ווייס איך האב פוגע געווען דעם אייבערשטן, איך האב פוגע געווען מקווה ישראל השם, איי אפאלעדזשייז פאר עוועריבאדי, כאטשיג ער גייט זיצן זיינע זעקס אהאלב יאר, ער האלט אז ער דארף אפאלעדזשייזן. און אונז האמיר אפגעהארגעט דורות פון קינדער, און מ'דארף אפילו נישט אפאלעדזשייזן, אה, ס'איז נישט אמת, ס'געשעהט נישט, שטותים מיט הבלים. רבותי, לאמיר זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, אויב נישט די גאנצע ראש השנה יום כיפור וויל בי א וועיסט אוו טיים. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, דאס וואס עטס האטס מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, די אכט און דרייסיג רבנים שקצים, דעס זאלט עטס וויסן האט עטס אויך נישט קיין כפרה, און עטס קענטס מיך נישט איבערבעטן אויף דעם, ווייל די אלע יארן וואס איך האב נישט געהאט ווי צו דאווענען איז נישט דא קיין טעם פארוואס איך מוז ענק מוחל זיין, דאס איז אזוי ווי איינער וואס איז מוצא שם רע, מען קען שוין נישט צוריק דרייען, אסאך רבנים קאלן אפ ס'איז אים נישט געגאנגען דורך, א קראנק קינד, ער האט אריינגעפירט א קינד אין שפיטאל, איינער איז ס'ווייב געווארן נערוון קראנק, איך וויל מיך איבערבעטן, איך בעט נישט איבער, נאר אין פאבליק, כבולעו כך פולטו, שקצים וואס איר זענט. און יום כיפור איז נישט מכפר אויף די אלע זאכן, און ווען דו דאווענסט פארן עמוד ביסטו נישט מוציא קיינעם אויך נישט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א קלעריפיקעישאן, דער עולם וועט מיינען אז איך בין א בהמה, איך ווייס ס'דא תאוות נשים, ס'דא מענטשן וואס זיי האבן נישט קיין תאוות נשים, זיי ווילן נאר משכב זכר, ס'דא וואס האבן נאר ליב מיט קינדער, איך ווייס די אלע זאכן, איך שטודיר שוין אויף דעם יארן, איך גיי אין סקול, כ'האב ענק געזאגט. יעצט אוואדע ח אז איינער האט א תאווה פאר קינדער אים אריינצושטופן און נאכער און ער'ט זיך מאכן דארט הוצאת זרע ביד וועט עס אים נישט העלפן, כ'ברענג נאר צו די איידיע אז דו האסט נישט קיין רעכט דאס קינד פוגע צו זיין ווייל דו האסט א פראבלעם, פונקט ווי יענער האט נישט א רעכט פוגע צו זיין יענעם אשת איש ווייל ער האט א פראבלעם. יו העוו טו געט העלפ עניוועי, עניהאו, און עניוועי יו קוד.

ס'איז אינעם שולחן ערוך אבן עזר. איז בוטשאטשער רב זאגט בכלל אויף דעם ספר חסידים וואס ער זאגט אז מען מעג מוציא זיין זרע טאמער מען זעט מען וויל נישט עס האנדלט זיך אז ער וועט חלילה נכשל ווערן מיט אן אשת איש, אז ער האט דאך צוגעברענגט דא, זאגט ער אז ס'איז נישט קיין הלכה ברורה אז ס'איז אזוי, פארוואס? ווייל אונז ווייס מיר אז ביי יעדע זאך וואס איז מתעסק איז מען פטור אחוץ ביי עריות וחלבים.

פון עריות מיט חלב זאגט ער אזא זאך האט מען אונז נישט געהערט, קומט אויס לויט דעם אז דער היתר איז בכלל א שוואכער היתר, נאר אויף אזויפיל וואס איך טריי מסביר זיין פאר דעם אינגערמאן, פאר דיין דריי צוויי מינוט'דיגע תאווה הרג'סטו אפ א קינד וואס אין די זעלבע צייט און דו טוסט ווען הוצאת זרע, וואלסטו נישט געדארפט אפ'הרג'ענען דאס קינד, אבער דער אמת איז דו וואלסט יא געדארפט אפ'הרג'ענען דאס קינד, ווייל למעשה די אלע זאכן העלפט נישט, הוצאת זרע איז איין תאווה, משכב זכר איז א צווייטע תאווה, צו וואוינען מיט קינדער איז א דריטע תאווה, אלעס איז נעבעך א תאווה פאר זיך, אבער דאס אלעס געבט דיר נישט קיין רעכט אז דו ביסט פארכאפט אז דו זאלסט וועגן דעם מעגן מכשיל זיין פרעמדע קינדער און אפילו דיין אייגענע אויך נישט, און די בעסטע. וועג איז זאלסט גיין פאר העלפ, זאלסט לערנען מוסר ספרים, און אז דו קענסט דיך נישט מתגבר זיין, זאל מען דיך מסרס זיין. מסרס זיין איז דאך אויך א איסור דאורייתא. נו, אז דו האלטסט שוין ביי איסור דאורייתא'ס, נו פארוואס זאלסטו מאכן הוצאת זרע? מאך א סירוס! יעצט, איך זאג עס נישט אלס א מורה הוראה שטאנדפונקט, אבער איך זאג, דו דארפסט העלפ און גאו פאר העלפ עני וועי פאסיבל, באט דאונט טאטש טשילדרען פאר דיינע פארשטינקענע צוויי מינוט. דיגע תאווה צו צוהאקן די קינדער אויף אייביג. כ'וויל ענק סתם אזוי זאגן, שטייט ביי יוסף הצדיק אז ס'איז ארויסגעגאנגען צען טיפות פון בין ציפורני ידיו. יעצט, לכאורה יעדער ווייסט אז ס'איז נישטא קיין טיפות ביי די ציפורני ידיו ורגליו, נאר די דין איז אז אין שולחן ערוך אין הלכות נידה ווערט געברענגט אז היה משמש עם הטהורה ווען איינער האט משמש געווען מיט א פרוי וואס זי איז ריין און זי זאגט אז כ'האב באקומען יעצט די וסת,

סא אסאך ספרים ברענגען דאס איז די פשט פון יוסף הצדיק אז ער איז נועץ ידיו ורגליו געווען ווייל ער האט געפילט אז ער גייט צוקומען צו א קישוי אבר מ'עט קומען צו זרע לבטלה האט ער זיך אראפגעווארפן אויף דער ערד ער האט נועץ ציפורניו ידיו ורגליו געווען אויף דער ערד און ער האט געהאפט אז דאס וועט אים העלפן אז ער וועט נישט זינדיגן מיט אשת פוטיפר יעצט אויב דאס איז א ריכטיגער פשט ווייל ספרים ברענגען דאס זעסטו דאך אז ס'איז געווען עשרה הרוגי מלכות פאר די צען טיפות פון יוסף הצדיק. כאטשיג לכאורה האט ער דאך געהאט א טענה, כ'האב דאך נישט געוואלט נכשל ווערן מיט א גרעסערן איסור מיט אן אשת פוטיפר, האב איך זיך אראפגעווארפן אויף דער ערד. עס איז אינגאנצן נישט געווען אז ער האט געטוהן בידיים חלילה. פונדעסטוועגן דאך איז ארויסגעקומען די עשרה הרוגי מלכות. סאו מען זעהט פון דעם אז דעם ספר חסידים'ס היתר איז נישט דער בעסטער העתר וואס איז דא.
עניוועי, די אלע חזירים זאלן גיין פאר העלפ, אדער?

שולן איז דא דער גרויסע האנטוכער וואס איז שוין אנגעמאכט און נישט זויבער, ס'איז קיינער האט זיך נישט געזייפט די הענט ווען מ'איז ארויס פון בית כסא, מ'קען באקומען סי. דיף חלילה, מ'קען באקומען אלע אנדערע קראנקייטן, מ'קען באקומען אינפעקשעס דיזיזעס, וויל איך יעדן זאגן אז צו קויפן אזא הענט סענעטייזער איז מותר לכתחילה להלכה, יא דארפסט נעמען א הענט סענעטייזער אבער דאס הייסט נישט קיין רחיצה של תענוג, ס' הייסט רחיצה של רפואה. זאלסט אויכעט נעמען גענוג טישוס אין בית מדרש, נישט נאר זאלסט האבן אפ צו ווישן די טרערן, נאר זאלסט דיך קענען אפווישן נאכדעם ווען דו גייסט ארויס פון בית כסא, סתם אפילו דעם סינק וואס יענער האט אפגעכאפט איז דאך נישט געווען סטערל די הענט, זאלסטו מאכן זיכער אז אפילו די נאב נעמסטו מיט א נעפקין און דו דרייסט עס, און דעם הענדל פונעם וואש טעפל זאלסטו אויכעט נאר טאטשן. מיט א נעפקין אדער וואס. יעצט איך וויל אויך רעדן פון א וויכטיגע זאך אין שולחן ערוך שטייט און אויך די משנה ברורה ברענגט עס צו אז טאמער מען האט געגזלט פון יענעם העלפט נישט קיין יום כיפור מען מוז יענעם צוריק געבן די גזילה דאס איז איינע פון די זאכן וואס איז ביי אונז זייער נעגלעקטעד מען קען יענעמס געלט צוגנבענען יענעמס פראפערטי גזל'ען היינט איך ווייס ס'איז ממש געווארן א היתר איז וויל איך זאגן, ס'שטייט אין די גמרא מסכתא בבא בתרא, דף פ"ח עמוד ב' אויפן פסוק, צדק צדק צדק צדק תרדוף, דאס איז אין דברים קפיטל ט"ז פסוק כ', צדק משלך ותן לו לחברך, דאס מיינט אזוי, אז ווען דו וועגסט אויפן וואגשאהל זאלסטו געבן א טראפעלע מער פון דיינעם אז נישט, אז האסט אים געגעבן ווייניגער נאר א טראפעלע מער, דאס הייסט צדק צדק תרדוף, קומט אויס אז צדק. איז בין אדם לחבירו צדק צדק תרדוף, און למעשה בין אדם למקום דאס איז תמים תמים תהיה עם השם אלוקיך, יעצט ס'ווערט געברענגט אז אינעם דור פון נח זענען זיי אלע געווען רשעים, סיי צו ביי די זאכן שבין אדם לחבירו סיי בין אדם למקום, זיי האבן געגזלט איינער פונעם חבר, און ס'ווערט געברענגט אז זענען געווען גרויסע עשירים און גרויסע גיבורים, איינמאל אין פערציג יאר האט מען געדארפט. א זיי אין די ערד און ס'איז געוואקסן די גאנצע פערציג יאר האט מען געקענט עסן און טרינקען אן קיין שום טורח, עס איז נישט געווען אין זייער תבואה קיין שטרוי, אלעס איז געווען גוטע ווייץ און און פון דעסטוועגן דאך זענען זיי געגאנגען און זיי האבן גע'גנב'עט איינער פונעם צווייטן. רב לוי ברענגט אין ויקרא רבה אין פרשה לג פסקה ג' אז ס'איז דא א סאה מלאה עבירות.
דער משנה ברורה ברענגט עס אויך צו אבער ברענגט עס בקיצור, אבער איך ברענג עס באריכות פונעם מדרש אז עס איז דא א סאה פול מיט עבירות און ווער איז מקטרג אויף די אלע עבירות? גזל, פארוואס ווייל פון גזל ווערט געבוירן אזא מין מלאך וואס דער מלאך לאזט זיך נישט און ער האט א עזות מצח, אזא געפערליכער. און גייט ער ארויף און ער איז מקטרג פאר אלע עבירות. ס'דא א מעשה אין שאל אביך ויגדך דאס ספר פון ר' שלום שבדרון ברענגט ער א מעשה אז אמאל איז די חפץ חיים געווען אין פעטערבורג און דארט איז אויך געווען איינער פון די ליובאוויטשער רעבעס און אין די האטעל ביינאכט האט די חפץ חיים געדארפט האבן א ביסל פאפיר צו שרייבן איז ער געגאנגען און ער האט גענומען פון איינער פון די ליובאוויטשער רעבעס האט ער אים געבעטן ער זאל אים געבן צוויי שטיקלעך פאפיר, און ער האט גענומען א פאר פרוטות גרייצער וויפיל ס'איז דארט געווען, און ער האט אים באצאלט, איז דער רבי האט נישט געוואלט נעמען די פאר פרוטות, און דער חפץ חיים האט געזאגט זאלסט עס נעמען, זיי האבן זיך געקריגט יא נעמען נישט נעמען, און דארט א חסיד געווען געגעבן א שמייכל און געזאגט פאר די חפץ חיים. איר ווייסט נישט ביים רבי'ן דאס איז דאך זייער א קליינער סכום דאס איז ממש א אפשר א פחות משווה פרוטה און אויף דעם דארפט איר זיך האמפערען עס צו באצאלן זאגט דער חפץ חיים אזוי אפילו ס'איז אפילו ווייניגער ווי א שווה פרוטה אבער דער מלאך וואס ער גייט מקטרג זיין אויף אזא מין זאך איז אזא שטארקער מלאך אז ער קען אראפ נעמען דעם גאנצן מויער פון פעטערבורג די גאנצע וואנט וואס איז געווען מיט א מויער קען ער דאס אראפ נעמען עניוועי. מען דארף וואטשן וואס מען טוט, יענעמ'ס געלט איז נישט הפקר, און איך זאג אייביג, יענעמ'ס קינדער זענען אויך נישט הפקר, מען זעט אמאל איינער, ס'גייט אים נישט מיט שידוכים, טראגט מען אמאל שוואכע און קראנקע מענטשן, מען זאגט זיי נישט אויס דעם אמת, און נאכדעם גט מען זיך, אמאל לעבט מען אפ א לעבן וואס ס'וואלט ווען בעסער געווען ווען מען גט זיך? זאלסט געדענקען, בין אדם לחבירו, דאס איז די גרעסטע עבירה, און יום כיפור איז נישט מכפר דערויף. מען דארף תשובה טון. איך האב געוואלט אויסלאזן מיט זייער א שטארקן משל פונעם דובנער מגיד וואס האט זיך אויפגעשטעלט פאר נעילה און ער האט געזאגט אז פארוואס מען דארף אזוי וויינען ביי נעילה, וואס געשעט יעצט ביי נעילה האט ער געזאגט א מורא'דיגע משל, ס'איז געווען א קעניג וואס ער האט געהאט א טאכטער, די שענסטע וואס איז געווען אין שטאט און אן איידעלע נשמה, א וואויל קינד, אז יעדער האט זיך געקענט שטאלץ מיט אזא טאכטער, איז געקומען די צייט האט ער געדארפט חתונה מאכן, האט ער געטראפן א קעניג פון אן אנדער לאנד וואס האט געהאט א זון און זיי האבן חתונה געהאט, ענדליך. מען איז געגאנגען וואוינען ערגעץ דארטן ווי דעם זוהן'ס טאטע איז געווען קעניג אין איינע פון די שטעט האט ער אים געגעבן א גאנצע שטאט און מען איז געגאנגען וואוינען דארט. ס'איז דורך געגאנגען א האלב יאר א יאר שרייבט דער טאטע דער קעניג דער טאטע פון די מיידל דער קעניג פון די און די שטאט אז איך קום דיך וויזיטן מיין טאכטער איך מוז זעהן וויאזוי ס'גייט איר און ער איז אנגעקומען ער איז געווען אפאר טעג און דער יונגערמאן איר מאן

און אין די סוכה וועט ער זיך אויסמענטשלען, דאס איז דער משל פון דובנער מגיד, מיט דעם וויל איך ענק איבערלאזן אויפן הייליגן טאג, און געדענקט, ס'איז דא דא א שידוך, א נשמה מיט א גוף, צוויי הפכים, איינער פארקערט פונעם צווייטן, וואס דער האט ליב האט דער פיינט, און אונז דער מענטש דארף מיר זיי צוזאמענהאלטן, מיט וואס האלט מען זיי צוזאם? כח פון די ראש השנה יום כיפור און סוכות און די תפילות ישראל און אפילו מען פאלט דורך די סוכה ווערט געמאכט מיט פסולת גורן ויקב דער סכך וואס דאס איז די וויכטיגסטע אין די סוכה דאס איז פסולת גורן ויקב וואסער א פסולת א מענטש זאל נישט האבן געטוהן און וואסער א שטיק פסולת ער איז אז ער וועט זיך צוריק בעטן צום אייבערשטן וועט אים דער אייבערשטער צוריק נעמען יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן יום כיפור יום הקדוש בעט ענק אויס אלעס גוטס און האטס א לעכטיג יאר פאר גאנץ כלל ישראל אמן.